ניט קוקנדיק אויף דערויף וואָס אידן זיינען דורכגעגאַן די אַלע עניינים מה שאין כן אומות העולם, אָבער אַז ס'קומט צום שכר ווילן זיי זיך פּרואוון אפשר וועט זיי אויכעט אָנקומען, און מיט וואָס פּרואווט מען דאָס עז? פּרואווט מען דאָס אויס מיט מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, צו וויסן ווי וועלן זיי שטיין אין דעם קיום פון מצות סוכה?

טאקע על ידי כהנים, דאס דארף אבער זיין לויים בדוכנם וישראל במעמדם, אלע אידן צוזאמען, זענען זיך משתתף אין מקריב זיין שבעים פרים דווקא אין בית המקדש, מיט אלע פרטים שבדבר על פי התורה והמצוה, וואס טוט זיך אויף צווישן די אלע ענינים וואס די שבעים פרים טוען אויף, טוט.

זיך ניט שרעקן זאגן דעם ענין כמות שהוא, זאגט מען די הסברה וואס איז גערעדט פריער, תורת אמת און תורת חיים, און מעשה רב וואס מ'האט געזען במשך כל הדורות, אז מ'גייט מיט שקר, אז מ'גייט מיט עניינים של שטות, איז כ-ווי דער באוואוסטער ווארט פון דעם בעל ההילולא פון רבי'ן מהר"ש, דעם אייבערשטן חס ושלום מעג איך קענען ניט א מנדבו.

בדוגמא ווי אין בית המקדש איז ווער איז מותר להיכנס שם דווקא א איד און א טהור מיט די אלע פרטים שבדבר, ביז וואנעט אז די די ערטער וואס האבן יע געקאנט אריין גיין די וואס זענען אויכעט בלתי טהורים, אבער בכל אופן איז דאס המבדיל בין ישראל לעמים, איז דאס א ענין פון שלא בערך. און אָט דאָס איז די גוטסקײט אַפֿילו פֿאַר ניט ייִדן. דאָ אַזױנע, װאָס קאָכן זיך, אים שטײט ניט אָן, פֿאַרנעמען זיך מיט אַתּם המעט מכּל העמים, װאָס װעט ער זיך באַדערן, װי מע זאָגט בלשון המדינה, מיט באַװאָרענען פֿערצן מיליאָן מענטשן, ער קאָן באַװאָרענען דרײַ מיט אַ האַלבן ביליאָן!

זאגט תורת חיים דאס איז א צרה פאר די דרײַ מיט א האלבן ביליאן מענטשן, ניט אין א גוט ווי ניט אין ניט ס'זאל ניט אן און ס'זאל קיינעם ניט אנקומען אפילו ניט אידן אויך ניט די צרה וואס ליגט אין דעם נאר מ'שטייט זיך אין הכנה צו זמן שמחתינו איז כאמור וויסן אז מיר דארפן זיך רעדן וועגן עניינים של שמחה אז אידן זאלן פועל'ן ביי זיך אז זיי זיינען בחרתנו מכל העמים. און מען האט זיך ניט וואס צו שרעקן, ניט נאר זאגן דעם אמת יענעם, אפילו זיך אליין דארף ער זיך אויך ניט שרעקן זאגן דעם אמת, וועט מען זאגן דעם אמת אז ס'איז דא דער המבדיל בין ישראל לעמים, וואס קיינער קען דאס ניט ענדערן. וכמדובר כמה פעמים א יעדער מצוה האט זיך אין זיך ענינים וואס זי מדגיש במיוחד אז ס'קומט צו גיין חג הסוכות דערציילט מען סוכת שלומך אין א אופן וואס ברענגט שלום בין ישראל לעמים איז דאס נישט דורך דערויף וואס חס ושלום איז מבטל די מחיצה דאס איז א וועג רחמנא ליצלן אויף היפך השלום לגמרי.

ווי ער זאגט אין ירושלמי אז מלפני ולפני ובאמצעית איז דאס די זעלבע ענין? און דאס איז דער ענין פון אמת, מען טוישט די צייכענס צו שטיקלעך, און דורך דערויף בויט מען אויף א וועלט של שלום ביי אידן, בדרך ממילא קומט אראפ א וועלט של שלום אין וועלט, בדרך ממילא ווערט סוכת שלומך בכל העולם כולו